דער עולם ווייסט די גאנצע געשיכטע. באלד וועט אריינקומען אברהם און וועט ארויסנעמען דעם שלאפנדיגן יצחק פון דער מאמע'ס ארעמס און וועט אים אוועקפירן צו דער עקדה. דאכט זיך די שטימונג איז אנגעשטרענגט דראמאטיש. מיטאמאל הערט זיך פון הינטער די קוליסן

אָט מיט דעם איבעררייסן די דראַמאַטישע שטימונג וועלכע ס'דאַרף זיין געשאַפן, האָט ער איבערגעריסן, האָט ער געגעבן דעם טעאַטראַלן שפּרונג איבערן פּונקט. וואָס מיר האָבן באַמערקט ביי שלום עליכמען אין זיינע מאָנאָלאָגן, דעם איך בין געגאַנגען, בין איך. דער שפרינג איבערן פונקט. און אזוי קען איך ברענגען אן א שיעור ביישפילן, און די ביישפילן זאלן דערגאנצן אלצדינג וואס איך האב אייך דערציילט וועגן סטיל, דראמאטישן, בעסער געזאגט טעאטראלן, ליטערארישן, און

איר זעט אז איך האב פאר אייך אויפגעבויט א טעזע, איר קענט מסכים זיין מיט איר אדער נישט מסכים זיין, אבער איר מוזט זיך און וועט זיך פארטראכטן וועגן דעם וואס כ'האב אייך געזאגט. צי איר וועט אפווארפן די טעזע, צי איר וועט מסכים זיין, אלץ איינס, יעדער נאך זיין געפיל, נאך זיינע השגות, און אויב ער איז א קינסטלער, אוודאי און אוודאי וועט ער זיך מוזן פארטראכטן וואוהין פירט דער וועג. אויף דעם דאָזיקן סטיל ווײַטערציִען דעם פֿאָדעם, וווּהין פֿירט ער מיך אַלס קינסטלער, אַלס דראַמאַטורג, אַלס מאָלער, אַלס דערציילער, און אַלצדינג וואָרצלט אין פֿאָלקלאָר?

ווען די ארמע פרייליכע שלום עליכמ'ען און זיי שטאמען פונעם אידישן פאלקלאר, פון דער אידישער, דעם אידישן אנעקדאט, כ'האב אייך צוגעזאגט אז איך וועל אייך נישט אויסמוטשען. כ'האב אייך צוגעזאגט ביים אנהויב אז איך וועל זיין קורץ, איך וועל נישט איבער'חזר'ן אלע ביישפילן וואס איך האב געבראכט אין ירושלים, איך מיין אז איר האט מיך פארשטאנען אויפן ווינק, און דאס איז נישט מער ווי א ווינק. און איר וועט זיך באטראכטן וועגן דעם, און אפשר וועט איר אויך עפעס מחדש זיין אויפן געביט, סיי וועגן דער סטודיע וועגן אידישן פאלקלאר, סיי וועגן דער סטודיע וועגן אידישער טעאטראליק, וועגן אידישער מאלעריי, און וועגן אידישן

און כדי איר זאלט נישט מיינען אז איך האב אייך אפגענארט, וועל איך אייך צוגעבן נאך א ביישפיל פון דער גאלדפאדענישער טעאטראליק. פארהאן ביי אים א א פּיעסע, אַן אָפּערעטע, וואָס הייסט משיחס צייטן. אין דער אָפּערעטע איז פאַראַן אַ ייד, יאָנטל שנאָרער. יידן קלייבן זיך קיין ארץ-ישראל, משיח איז געקומען, און מען לאָזט זיך פאָרן אויף אַ שיף, איך ווייס נישט וויאזוי מען האָט אויפגעבויט די שיף דאָרטן אויף דער אָרעמער בינע. און ס'געשעהט א קאטאסטראפע, די שיף שטויסט זיך אין עפעס אן, זי ווערט צושמעטערט, אסאך טרינקען זיך און אסאך ראטעווען זיך אויף ברעטער, און צווישן די וואס ראטעווען זיך איז אויך יאנטל שנארער וואס פארט קיין ארץ ישראל שנארן אויף הכנסת כלה. נו שטעלט זיך פאר אזא בילד, א צושמעטערטע שיף, יללות און געווינען,

איך דאנק אייך פארן אויסהערן מיינע רייד. איך ווייס אז איך וואלט געוואלט נאך, אפשר וועל איך עס טון א צווייט מאל, אבער דערווייל בין איך צופרידן וואס איר האט מיך אויסגעהערט. כ'האב נישט געהערט קיין סקריפען פון קיין בענקלעך, און איך האב נישט געזען זיך אויפהויבן א פרוי און מיר זאגן, אנטשולדיגט איך דארף גיין אנזייגן דאס קינד. איך האב שוין אמאל געהאט אזעלכע זאכן. איך דאנק אייך פארן אויסהערן מיין רעפעראט, ווי קורץ ס'זאל נישט געווען זיין, איך האף אז איר וועט אים א טעם טוב'ס געבן.

אויפן וועג שטייט א בוים. אויפן וועג שטייט א בוים. שטייט ער איינגעבויגן. אלע פייגל פונעם בוים זענען זיך צופלויגן. דריי קיין מזרח, דריי קיין מערב. און די רעשט קיין דרום, און דעם בוים געלאזט אליין הפקר פארן שטורעם. זאג איך צו דער מאמע, הער, זאלסט מיך נאר ניט שטערן, וועל איך מאמע איינס און צוויי באלד א פויגל ווערן. איך וועל זיצן אויפן בוים און וועל אים פארוויגן איבערן ווינטער מיט א טרייסט, מיט א שיינעם ניגון. זאגט די מאמע, ניטע קרוין, ניטע קינד, און זי וויינט מיט טרערן, קענסט חלילה אויפן בוים מיר פארפרוירן ווערן. זאג איך מאמע ס'איז א שאד דיינע שיינע אויגן, און איידער וואס און איידער ווען בין איך מיר א פויגל. וויינט די מאמע איציק קרוין, נעם אום גאטעס ווילן, נעם כאטש מיט א שאליקל זאלסט זיך נישט פארקילן.

צופיל צופיל זאכן האט די מאמע אנגעטון דעם פייגעלע דעם שוואכן, קוק איך טרויעריג מיר אריין אין דער מאמע'ס אויגן, ס'האט איר ליבשאפט נישט געלאזט ווערן מיך א פוילי'. און איצטער וועל איך פארענדיגן מיט דעם ליד פון דער באלאדע פון דעם איד וואס איז דערגאנגען פון גרא ביז בלא. דער גרא'ער קאיאר שטײט באָרװעס אין הױף און קלאַפּט אין דעם אָרעמסטן פֿענצטער אָן. כאַפּט זיך אױף פֿונעם שלאָף דער אָרעמער ייִד און טוט די גראָע מלבושים אָן, פֿאַרלײגט די טאָרבע אױפֿן אַקסל און נעמט דעם גראָען שטעקן אין דער האַנט און לאָזט זיך גיין מיט פּאַמעלעכע טריט מיטן גראָען שליאַך זאַלבענאַנד. גייט ער און גייט און די גראָקייט ווערט געדיכטער און ווי בליי אַזוי שווער. ווערט טרויעריג דער אָרעמער גראָער ייִד. אין זײַנע אויגן פֿינקלט אַ טרער, אַ גרויסע טרער, וואָס קייקלט זיך שטיל אַראָפּ אין זײַן גראָער באָרד אַרײַן. ווערט ליכטיק די גראָע באָרד פֿונעם ייִד פֿון איר דינעם זילבערנעם שײַן. נאָר וואָס קלעקט דאָס זילבער פֿון אַ טרער? א רגע און צוויי און נישטא זי מער. שטעלט דער איד זיך אוועק ביי א גראען בוים און זאגט א תפילה אויפן קול, רבונו של עולם, מעק די גראקייט אפ פון אלע מיינע וועגן, און זאל מיין וואגל און וואנדער איבער דער וועלט זיין כאטש ליכטיג און אויפגעהעלט. פארענדיגט די תפילה, ווערט דאס הארץ אים גרינג. די תפילה א בלאער שמעטערלינג. פלאטערט פאר אים א פינטל בלא. אין דער לאנדשאפט פון גרא און גרא. גייט ווייטער דער ארעמער איד און גייט. זעהט ער צווישן די וועגן שטייט. א גראע אכסניא און אויף דער שוועל א בלאנדע פרוי אין א בלאען קלייד. ווערן די אויגן פונעם איד דורשטיג און גרויס. טרינקען זיינע אויגן די בלאקייט אויס. זאגט די בלאנדע פרוי, גאט העלף רב איד, איר זענט אוודאי פון די וועגן מיד.

און דערציילט אים פון א בלאען קעניגרייך ארומגעגארטלט מיט א בלאען טייך. הערט זיך איין דער איד און ווערט פון בלאקייט מיד, און ווערט אנטדרימלט פון בלאקייט מיד. שפינט דער חלום א וועג, און דער וועג איז בלא.

גאַפֿט דער שענקער, עס גאַפֿט זײַן פֿרױ, װי ס'שפּאַרט פֿונעם ייִד אַרױס דאָס בלױ, און פֿילט אָן דאָס צימער און שפּאַרט זיך אַרױס און הילט אײַן מיט בלאָקײט דאָס גאַנצע הױז. און די בלאָקײט װערט מורמל און שטאַמל און פֿלי, געפֿליסטער.

ווי ס'שפארט פונעם איד ארויס דאס בלוי, און פילט אן דאס צימער, און שפארט זיך ארויס, און הילט איין מיט בלאקייט דאס גאנצע הויז, און. א דאנק אייך פאר קומען אין אזעלכע מאסן, א דאנק אייך פאר פארהאלטן זיך מיט אזא מין דיסציפלין קולטורעלער, און א דאנק דעם גרויסן גאסט פאר זיין מיט אונז די שעה. א גוטע נאכט.

פון דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע